האט איר א נידעריגע קרעדיט סקאור, מעקסד אוט קרעדיט קארדס, דו קענסט נאך אלץ באקומען פאנדינג פאר אייער ביזנעס. רוף די עקספערטן ביי מיימעקס קעפיטאל וואס ברענגען פאר אייער ביזנעס סיי וואספארא נויטיגע פאנדס וואס איר דארפט האבן, און מען טוט פאר אייך די גאנצע ארבעט לייכט און שנעל, מיימעקס קעפיטאל, נײַן טו נײַן, פֿאָר עיט טרי, פֿײַוו עיט, וואן וואן.